מיטוואך האזינו, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די וו פון די מילוי פונעם אות וו פונעם שם בן קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, יקניאוהו, די אידן האבן דערצערנט דעם אייבערשטן בזרים, מיט פרעמדע געטער, בתועבות, מיט אומווירדיגקייטן יכעיסוהו האבן זיי אים אויפגערעגט,

זאגט דער פסוק יזבחו זיי שעכטן לשדים צו אפגעטער לא אלוה וואס איז נישט דא אין זיי קיין שום געברויך זיי העלפן גארנישט ארויס אלהים אזאלכע אפגעטער לא ידעום וואס אפילו ענקערע עלטערן האבן נישט געוואוסט פון זיי צו זאגן חדשים נייע זאכן מקרוב באו פון די נאנטע טעג איז עס אריינגעקומען לא שערום אבותיכם ענקערע עלטערן האבן נישט געציטערט דערפאר זאגט רש"י, לא אלוה, כתרגימו דלית בהון צרוך, ס'האט נישט קיין געברויך, אילו היה בהם צרוך, וואלט עס געהאט עפעס א געברויך, למשל זיי וואלטן זיך גענומען דינען צו די זון, צו די לבנה, לא היתה קינאה כפולה כמו עכשיו, וואלט נישט געווען אזא געדאפלטע צארן אזוי ווי יעצט וואס זיי דינען צו נישטיגע זאכן וואס איז נישט דא פאר די וועלט קיין שום געברויך דערפון, חדשים מקרוב באו, אפילו האומות לא היו רגילים בהם, אפילו די פעלקער זענען נישט געווען געוואוינט צו די סארט עבודה זרות, נכרי שהיה רואה אותם, א גוי וואס ער האט געזען דאס, היה אומר זה צלם יהודי, האט ער געזאגט דאס איז עפעס א אידישע געטשקע, לא שערום אבותיכם זאגט רש"י לא יראו מהם, זיי האבן נישט מורא געהאט פון זיי, לא עמדה שערתם מפניהם, זייערע האר האבן זיך נישט אויפגעשטעלט פון פאר די אפגעטער, דרך שערות האדם לעמוד מחמת יראה, די סדר פון האר זיך אויפצושטעלן פאר שרעק, איז דאס די פשט לא שערום אבותיכם א לשון פון האר, אז ס'האט זיך נישט אויפגעשטעלט די האר פון ענקער עלטערנ'ס קאפ פאר די געטער.

זאגט דער פסוק צור דעם שטארקן באשעפער, ילדך וואס ער האט דיך געמאכט געבוירן, תשי, האסטו פארגעסן, לויט איין פשט, נאך א פשט דו האסט אים חלילה שוואך געמאכט, ותשכח און דו האסט פארגעסן, קייל דעם באשעפער מחוללך וואס ער האט דיך געמאכט געבוירן. זאגט רש"י, תשי, תשכח, ורבותינו דרשו, כשבא להיטיב לכם, ווען דער אייבערשטער קומט גוטס טון מיט ענק, אתם מכעיסין לפניו, צערנט איר אים אויף, ומתישים כוחו מלהיטיב לכם, עטס מאכטס כביכול שוואך זיין כח ער זאל נישט קענען גוטס טון פאר ענק, קייל מחוללך מוציאך מרחם, ער האט דיך ארויסגענומען פון די רחם פון דיין מאמע, לשון יחולל אילות און חיל כיולדה,

פארוואס כאפט ער דא אן פונקט די טעכטער, זאגט די רמב ן אז דאס איז א רמז אויף די צייטן פונעם חורבן, וואס דעמאלטס טרעפט מען אין די פסוקים אז די פרויען זענען געווען סאך מער אריינגעטון אין עבודה זרה ווי די מענער, זיי זענען געווען די וואס האבן צוגערעדט די מענער צו דינען אין עבודה זרה, און דאס האט די פסוק שוין פאראויסגעזאגט אז בניו ובנותיו וועלן ביידע פאראורזאכן דעם כעס. זאגט די תרגום, וגלי קדם השם ותקיף רוגזיה מדארגיזו קדמוהי בנין ובנן. זאגט דער פסוק ויאמר האט דער אייבערשטער געזאגט אסתירה פני מהם איך וועל באהאלטן מיין פנים פון זיי, אראה איך וועל זען מה אחריתם וואס וועט זיין זייער ענדע, לאמיך זען צו די אלע עבודה זרות קען זיי עפעס ארויסהעלפן, כי דור תהפוכות המה טייטשט רש י דאס איז א דור וואס זיי דרייען איבער מיין ווילן צו א כעס, דער אבן עזרא זאגט, זיי דרייען איבער צו גיין דינען אנדערע עבודה זרות אנשטאטס מיר, בנים, דאס זענען קינדער, לא אמון בם, טייטשט רש י, אדער מען דערקענט נישט אין זיי מיין אויפציאונג, און נאך א פשט אז מען קען זיי נישט טראסטן.

זאגט דער פסוק הם קנאוני בלא אל, זיי האבן מיך דערצערנט מיט א געטשקע וואס האט נישט קיין שום כוחות צו זיך, כעסוני זיי האבן מיך אויפגערעגט בהבליהם מיט זייערע נארישקייטן, ואני אקניאם וועל איך זיי דערצערענען בלא עם, מיט א פאלק וואס איז באמת געווען א נישטיגע פאלק, זיי האבן בכלל נישט געהאט קיין גרויסע חשיבות, נאר דער אייבערשטער האט זיי גרויס געמאכט כדי זיי זאלן קענען טאקע קומען און באשטראפן די אידן, און דאס באציט זיך אויף די כשדים וואס זיי האבן חרוב געמאכט דעם ערשטן בית המקדש. בגוי נבל אכעיסם איך וועל זיי דערצערענען מיט א שלעכט פאלק, דאס איז די פאלק פון רוים. וואס זיי שטאמען פון עשיו, וואס עשיו איז געווען א כפוי טובה, ער האט זיך נישט אויפגעפירט מיט יעקב ווי א ברודער, און זיי וועלן קומען און חרוב מאכן דעם צווייטן בית המקדש. טייטשט רש י קנאוני מיינט הבעירו חמתי, זיי האבן אויפגעפלאקערט מיין צארן, בלא אל בדבר שאינו אלוה, בלא עם באומה שאין לה שם, אזא מין פאלק וואס האט נישט קיין נאמען, שנאמר, הן ארץ כשדים זה העם לא היה, עס האט נישט געדארפט זיין בכלל קיין חשוב'ע פאלק, און דער אייבערשטער האט זיי גרויס געמאכט כדי מיט דעם צו באשטראפן די אידן. ובעשיו הוא אומר, בוזי אתה מאוד, רשי ווארפט שוין אריין אז אויכט עשיו, וואס זיינע קינדער האבן חרוב געמאכט דעם צווייטן בית המקדש, איז אויכט געווען א פארשעמט און נידריג פאלק, און דאך האט זיי דער אייבערשטער גרויס געמאכט אז זיי זאלן קענען קומען און חרוב מאכן די בית המקדש.

גייען זיי זיך אום זייער ברוטאל מיט די מענטשן און זיי טוען אויסהארגענען אן קיין שום סיבה, ממילא האט דער אייבערשטער פארגעזאגט אז ס'וועט ליידער קומען אזעלכע צייטן וואס די אידן וועלן אויסשטיין צרות פון נארישע פעלקער און דאס וועט זיין זייער שווער דורכצוטראגן. שטייט אין שמואל ב' קאפיטל כב, ויראו, עס זענען געזען געווארן אפיקי ים, די טיפענישן פונעם ים, יגלו, עס האבן זיך אויפגעדעקט מוסדות תבל, די פאדאמענטן פון די וועלט, בשעת קריעת ים סוף זאגט רשי, האבן זיך געשפאלטן אלע וואסערן, ממילא האט מען אראפגעזען ביזן אפגרונד,

זאגט דער פסוק, ישלח ממרום, דער אייבערשטער האט געשיקט א מלאך פון הימל, יקחני, ער האט מיך ארויסגענומען פון מיין באלאגערונג, פון צווישן מיינע שונאים, ימשני, ער האט מיך ארויסגעשלעפט ממים רבים, פון די פילע וואסערן, דאס איז א משל אויף די פילע פעלקער און די שונאים וואס האבן באלאגערט אידן, אדער באלאגערט דוד המלך, אדער די פילע צרות וואס האבן אים ארומגענומען. די רדק אין תהילים זאגט ער אז ס'איז דא צוויי אופנים וויאזוי מ'קען ראטעווען א מענטש וואס ער דערטרינקט זיך אין טיפע וואסערן. איין אופן איז אז מ'זאל אויסטרוקענען די וואסער און דורך דעם ווערט ער ניצול. און אקעגן דעם איז געזאגט געווארן די ערשטע פסוק וואס האמיר געלערנט, בגערת ה' דער אייבערשטער האט געשריגן אויף די וואסער און ס'האט זיך אויסגעטרוקנט, זאגט ער דאס איז א רמז אויף די מלחמות וואס דוד המלך האט באזיגט זיינע שונאים דורך דעם וואס זיי זענען אלע אומגעקומען, דער אייבערשטער האט נקמה גענומען פון זיי אלע, ער האט זיי אויסגעטריקנט אזוי ווי ער האט אויסגעטריקנט דעם ים סוף, און דורך דעם איז דוד געראטעוועט געווארן. ס'איז דא נאך א אופן וויאזוי מ'קען ראטעווען איינער וואס דערטרינקט זיך, אז מ'ציהט אים ארויס פון דארט מיט א בענדל,

זאגט דער פסוק, יצילני, דער אייבערשטער האט מיך געראטעוועט, מאויבי, פון מיין פיינט, עז, וואס ער איז שטארק, ער זאגט א לשון יחיד אויבי, זאגט דער רדק, ס'קען ארויפגיין אדער אויף גלית, אדער אויף ישבי בנוב, אדער גאר אויף שאול המלך, משונאי, פון מיינע פיינט, האט ער מיך געראטעוועט, כי אמצו ממני, ווען זיי האבן זיך געשטארקט איבער מיר. זאגט דער תרגום שיזבני מסנאי ארי תקפני מבעלי דבבי ארי אתגברו עלי זאגט דער פסוק יקדמני מיינע שונאים האבן מיך געפעדערט ביום אידי אין די טאג פון מיין בראך אויב זיי האבן געזען אז איך בין פארפאלגט איך דארף אוועקלויפן איך בין א נרדף האבן זיי געמיינט אז איך גיי שוין אינגאנצן אוועקפאלן, כאשר החילותי לנפול, נפול אפול, דעמאלטס האבן זיי מיך פרובירט אונטערצושטעלן נאך פיסלעך, אזוי איז אייביג געווען, אז ווען ער איז אנטלאפן פון שאול המלך זענען געקומען די זיפים און זיי האבן אים מער גערודפ'ט, ווייל זיי האבן געמיינט אז ער וועט שוין נישט האבן קיין תקומה, דערווייל ויהי השם משען לי, דער אייבערשטער איז געווען מיין אונטערלענער, ער האט מיך אויפגעהויבן פונעם טראסק. זאגט דער תרגום, יקדמני ביום טלטולי, והוה מימרא דהשם סמך לי. זאגט דער פסוק ויוצא למרחב אותי, דער אייבערשטער האט מיך ארויסגעצויגן פון די ענגשאפט צו א ברייטקייט, יחלצני, ער האט מיך געראטעוועט כי חפץ בי, ווייל ער האט געוואלט אין מיר. זאגט דער תרגום, ואפיק לרווחא יתי, שיזבני ארי אתרעי בי. זאגט דער פסוק יגמלני השם, דער אייבערשטער האט מיר באצאלט די אלע גוטע זאכן כצדקתי, ווייל ער האט געוואוסט מיין ערליכקייט, מיין גערעכטיגקייט, ער האט געוואוסט אז איך האב קיינמאל גארנישט געטון פאר מיינע שונאים, זיי האבן סתם ארויפגעלייגט אויף מיר א בלבול אז איך וויל עפעס פון זיי, איז וויבאלד ער האט געוואוסט מיין ערליכקייט, פאר דעם האט ער מיר באצאלט גוט. רש"י זאגט, כצדקתי גייט ארויף אויף גאנץ כלל ישראל, ווייל די אלע פסוקים רעדן דא נישט נאר פון די פריוואטע ניסים פון דוד המלך, נאר די ניסים וואס דער אייבערשטער האט באוויזן פאר כלל ישראל במשך פון אלע דורות, זאגט ער, כצדקתי, ווייל דער אייבערשטער האט געוואוסט די צדקות פון די אידן, אז זיי זענען אים נאכגעגאנגען אין דעם מדבר, בארץ לא זרועה. אדער גייט עס טאקע ארויף אויף דוד המלך וואס ער האט געהאט א צדקות ווי מען זעט אז שאול המלך איז געווען מיט אים אליין אין א הייל און האט אים אפגעשניטן נאר די עק פון זיין בגד ער האט אים גארנישט געטון פון דעם זעט מען די ערליכקייט פון דוד און פאר דעם איז זיך אים געקומען אז דער אייבערשטער זאל אים ראטעווען כבור ידי אזוי ווי די ריינקייט פון מיינע הענט וואס כ'האב נישט געטון מיט זיי קיין שום שלעכטס ישיב לי טוט מיר דער אייבערשטער צוריק געבן און באצאלן.

צדק ומשפט מכון כסאו, דעמאלטס וועט יעדער איינזען אז ערליכקייט, גערעכטיגקייט, דאס איז די פונדאמענט, דאס איז די אונטערהאלטונג פונעם שטוהל פונעם אייבערשטן, ווייל ווי לאנג דער אייבערשטער לאזט די רשעים מיט זייער הצלחה און ער באשטראפט זיי נישט, זאגן מענטשן אז ס'איז נישטא קיין דין, ס'איז נישטא קיין דיין חלילה, אבער ווי נאר דער אייבערשטער וועט אנהייבן נקמה נעמען, וועט יעדער איינער אויסשרייען אז צדק ומשפט מכון כסאו. זאגט דער תרגום, ענני יקרא ואמיטתא חזור חזור די ליה צדקתא ודינא אתר די מכוון כורסיה. זאגט דער פסוק, אש לפניו תלך, א פייער וועט ארויסגיין פון פארן אייבערשטן צו באשטראפן גוג ומגוג, ותלהט און ס'וועט ברענען סביב צריו ארום זיינע פיינט, ס'וועט מאכן א רינג פון פייער, און קיינער פון זיי וועט נישט קענען אנטלויפן און זיך ארויסדרייען פון דעם שטראף.

זאגט דער פסוק הרים די גרויסע בערג און דאס גייט ארויף אויף די קעניגן פון די אומות העולם כדונג אזוי ווי וואקס נמסו וועלן זיי צוגיין מלפני השם פון פארן אייבערשטן מלפני אדון כל הארץ פאר דער וואס ער איז דער אמת'ער האר פון די גאנצע וועלט און נישט די אלע מלכים אפילו זיי האבן זיך גרויס געהאלטן און געזאגט אז זיי פירן די וועלט אבער דעמאלטס וועלן זיי אלע איינזען ווער ס'איז דער ריכטיגער אדון כל הארץ זאגט דער תרגום טוריא היך שעוא יתמסון מן קדם ה' מן קדם ריבון כל ארעא זאגט דער פסוק הגידו השמים צדקו די הימלען וועלן דערציילן די צדק פונעם אייבערשטן מיט דעם וואס זיי וועלן אראפשליידערן שטיינער און האגל מיט שוועבל און פייער וראו כל העמים כבודו, און אלע פעלקער וועלן איינזען די כבוד פונעם אייבערשטן, וואס די צדק און די כבוד פונעם אייבערשטן איז דאס אז ער טוט נקמה נעמען פון די אומות העולם. זאגט די תרגום, יתנון אנגלי מרומא צדקתיה, ויחמון כל עמיא איקריה. זאגט דער פסוק, יבושו כל עובדי פסל.

זאגט די משנה, מען הייבט אן מסכת עדיות, פרק א', מסכת עדיות איז צוזאמגעשטעלט פון פארשידענע עדות'שאפטן וואס די חכמים האבן צוזאמגענומען אין דעם איינעם טאג וואס מען האט אויפגעזאגט רבן גמליאל פון זיין נשיאות און מען האט אויפגענומען ר' אלעזר בן עזריה אנשטאטס, און דעמאלטס האט מען געעפנט די טויערן פון בית המדרש און אפילו אזעלכע וואס מען האט פארדעם נישט אריינגעלאזט האט מען דעמאלטס אריינגעלאזט, ס'איז צוגעקומען זייער אסאך בענק אין בית מדרש, און ס'איז נישט געווען קיין שום הלכה וואס איז נישט ערקלערט געווארן אין יענעם טאג, אלעס איז קלאר געווארן, און דעמאלטס האט מען גובה עדות געווען אויף פארשידענע דינים, און די אלע דינים זענען אראפגעשריבן געווארן אין די מסכתא, נאר די ערשטע פרק איז לאו דווקא עדיות, נאר אין די דריטע משנה טרעפט מען א עדות'שאפט, און די איבעריגע משניות זענען בעיקר מחלוקת'ן פון בית שמאי און בית הלל. זאגט די משנה, שמאי אומר, שמאי אליינס זאגט, כל הנשים דיון שעתן, אלע פרויען וואס זיי זעען בלוט, איז גענוג אז זיי זאלן מטמא זיין טהרות פון די מאמענט וואס זיי האבן געפונען די בלוט און ווייטער, און איך זאג נישט אז אויכעט פאר זיי האבן דאס באמערקט איז דאס שוין געליגן אינעווייניג אינעם בית החיצון וואו דארט איז דאס שוין אויכעט מטמא. ווייל אויב דו וועסט חושש זיין אויף דעם, וועסטו צוריקהאלטן אידישע קינדער פון פריה ורביה, אלע וועלן זיך אפשיידן פון די פרויען, אויס זארג אז אפשר איז שוין דא בלוט בבית החיצון. והלל אומר מפקידה לפקידה, איך זאג יא אז ס'איז שוין געליגן אינעם בית החיצון פון פריער, און איך גיי צוריק ביז ווען זי האט געמאכט די לעצטע בדיקה, און פון דעמאלטס און ווייטער איז אלע טהרות וואס זי האט צוגערירט זענען טמא, ווייל איך בין חושש אז פון ווען זי האט אוועק גענומען אירע הענט, דעמאלטס איז תיכף אריין געקומען דאס בלוט אינעם בית החיצון, און פון דעמאלטס און ווייטער איז זי שוין טמא, אפילו לימים הרבה, אפילו דאס איז געווען אסאך טעג צוריק. ווייל הלל האט געהאלטן אז מען דארף נישט חושש זיין אז מענטשן וועלן זיך צוריק האלטן פון פריה ורביה, ווייל נאר לגבי טהרות האט מען מחמיר געווען און מטמא געווען פון די לעצטע בדיקה און ווייטער, אבער נישט לגבי די מאן. שמאי האט אבער געהאלטן אז אויב איך בין מחמיר לגבי טהרות וועלן זיך מענטשן שוין פורש זיין פון די פרויען. וחכמים אומרים, לא כדברי זה, נישט אזוי ווי שמאי וואס ער איז זייער מיקל, ולא כדברי זה, נישט אזוי ווי הלל וואס ער איז זייער מחמיר, זיי האבן געהאלטן אז די בלוט קען נישט אזוי לאנג ליגן אינעם בית החיצון פאר ס'קומט ארויס, אלא נאר מעת לעת, פֿיר און צוואַנציק שעה, ממעטת, טוט פארמינערן על יד מפקידה לפקידה, אויב די בדיקה איז געווען מער ווי פֿיר און צוואַנציק שעה צוריק, איז מען נישט מטמא די טהרות פון די לעצטע בדיקה און ווייטער, נאר פון די לעצטע פֿיר און צוואַנציק שעה, ומפקידה לפקידה, ממעטת על יד מעת לעת, אויב זי האט אין דעם מעת לעת געמאכט א בדיקה, זאג איך נישט אז די לעצטע פֿיר און צוואַנציק שעה ווי זי האט צוגערירט טהרות ווערט יעצט טמא, נאר פון די לעצטע בדיקה און ווייטער. זאגט די משנה, כל אישה שיש לה וסת, א יעדע פרוי וואס זי האט א באשטימטע צייט, ווען זי זעט די בלוט, ס'איז שוין דריי חדשים אנגעקומען אין די זעלבע צייט, דיה שעתה, דעמאלטס זאג איך אז ווען זי זעט, איז זיכער אז ס'איז יעצט אנגעקומען אורח בזמנו בא, און איך בין נישט חושש אז ס'איז שוין דא געווען פון פריער. המשמשת בעדים, די הלכה איז אז א פרוי וויל משמש זיין מיט איר מאן, דארף זי מאכן א בדיקה פארדעם און א בדיקה נאכדעם. הרי זו כפקידה, די בדיקה פון נאך תשמיש קען זיך רעכענען פאר א גוטע בדיקה, ממעטת על יד מעת לעת ועל יד מפקידה לפקידה, דאס טוט ממעט זיין פון די פֿיר און צוואַנציק שעה און פון די לעצטע בדיקה, אז אויב זי וועט שפעטער זען דם וועט מען נישט מטמא זיין למפרע פון א בדיקה פריער אדער פון פֿיר און צוואַנציק שעה פריער, נאר פון די לעצטע בדיקה וואס זי האט גענוצט לאחר תשמיש, און די חידוש איז אז איך האב נישט מורא אז די בדיקה לאחר תשמיש איז יא געווען דערויף א טיפת דם כחרדל נאר ס'איז פארדעקט געווארן פון שכבת זרע, און איך זאג אז דאס הייסט א געהעריגע בדיקה, די בדיקה פון פאר תשמיש אבער, דאס הייסט נישט קיין גוטע בדיקה, און מ'קען נישט רעכענען פון דעם, וויבאלד זי יאגט זיך דעמאלטס, און זי מאכט נישט די בדיקה בחורין ובסדקין. משנה ב', שמאי אומר מקב לחלה, די חיוב פון חלה קומט ארויף ווען מען האט איינגעקנעטן א טייג אזוי גרויס ווי א קב, והלל אומר מקביים, מען דארף איינקנעטן צוויי קב כדי מען זאל ווערן מחיוב בחלה, וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא קב ומחצה חייבים בחלה, אנדערטהאלבן קב, דאס איז מחיוב בחלה, ווייל אין די תורה שטייט אז די עומר דאס איז געוועזן די שיעור וויפיל מען האט איינגעקנעטן אין די מדבר, און דאס איז עשירית האיפה, א צענטל פון א איפה, און ראשית עריסותיכם דארף מען אראפנעמען פאר חלה, דאס מיינט אז מען דארף אראפנעמען פון אזא מין טייג וואס מען פלעגט איינקנעטן יעדן טאג אין מדבר, וואס דאס איז געווען א שיעור פון דרײַ און פֿערציק אייער מיט א פיפטל איי. וואס דאס איז זיבן לוג מיט א ביצה און א פיפטל פון די מדברי'שע מאס, און שפעטער ווען מען איז געקומען קיין ירושלים האט מען צוגעלייגט א זעקסטל אויף די מאס, איז געווארן פון דעם זעקס לוג, זעקס לוג דאס איז איינס און א האלב קב, און דאס איז די שיטה פון די חכמים אז איינס און א האלב קב איז מחויב בחלה. וואס איז די טעם פון שמאי און פון הלל וואס זיי האבן געהאלטן פון איין קב אדער פון צוויי קב? ווייל א איפה איז אַכצן קב און זיי האבן געהאלטן אז עשירית האיפה מיינט עשירית מלבר וואס דאס איז צוויי קב, האט הילל געהאלטן אז צוויי קב דאס איז טאקע די שיעור אז מען זאל מחויב זיין בחלה, שמאי האט געהאלטן אז צוויי קב איז די שיעור וויפיל מען פלעגט איינקנעטן פאר צוויי סעודות, אבער פאר יעדע סעודה באזונדער האט מען איינגעקנעטן איין קב, ממילא האבן זיי געהאלטן אז איין קב איז שוין מחויב בחלה, זאגט די משנה, ומשהגדילו המידות, שפעטער ווען מען האט נאכאמאל פארגרעסערט די מאסן, אין ציפורי האט מען צוגעלייגט נאך א זעקסטל, איז פון די זעקס לוג, פון ירושלים איז געווארן פינף לוג, אמרו האבן זיי געזאגט, חמשת רבעים חייבין, פינף פערטלעך פון א קב, וואס דאס מיינט פינף לוג, אויב מען קנעט איין, דעמאלטס איז עס מחויב בחלה. רבי יוסי אומר, חמשה פטורין, אויב ס'איז פונקטליך פינף לוג איז עס נאך פטור פון חלה, נאר חמשה ועוד חייבין, אויב ס'איז אביסל מער ווי פינף, דעמאלטס איז מען מחויב בחלה, איז די ברטנורא מסביר, אז רבי יוסי האט געהאלטן אז אין מדבר זענען די אייער געווען גרעסער ווי אונזערע אייער, ממילא דארף מען צולייגן אויף יעדע איי א צוואנציגסטל פון א איי. תוספות אין מסכת שבת זאגט דעם טעם, רבי יוסי האט געהאלטן אז נאכן אראפנעמען די שיעור פון חלה דארף איבערבלייבן די עשירית האיפה, ממילא דארף קודם זיין עשירית האיפה מיט נאך אביסל כדי עס זאל זיין מחויב בחלה. משנה ג', הלל אומר, מלא הין מים שאובין פוסלין את המקווה. אויב א מקווה האט ווייניגער ווי פֿערציק סאה און ס'פאלט אריין צוועלף לוג א גאנצע הין פון אנגעשעפטע וואסער אין א כלי, דעמאלטס טוט עס פסל'ן די מקווה. פארוואס טאקע האט ער געהאלטן אז די הין טוט פסל'ען און נישט ווייניגער, זאגט דער ראבד, ווייל די פסול פון מים שאובין איז נאר א דרבנן, האט ער געקוקט אין די תורה און געטראפן אז די גרעסטע מאס וואס מען טרעפט אין די תורה ביי פליסיגקייטן איז א הין, האט ער געהאלטן אז דאס איז די שיעור וואס פסל'ט די מקווה. שטעלט זיך די משנה פארוואס דרוקט ער זיך אויס הין, מען טרעפט דאך נישט דעם אויסדרוק אין די משניות, נאר אין די פסוקים, אלא שאדם חייב לומר בלשון רבו, א מענטש מוז נאכזאגן אזוי ווי ער האט עס געהערט פון זיין רעבן, ער האט געהערט פון זיין רעבן שמעי' ואבטליון די אויסדרוק הין, פאר דעם האט ער איבערגעזאגט הין. און פארוואס טאקע האט שמעי' ואבטליון גענוצט דעם אויסדרוק הין, זאגט דער ראבד, ווייל דאס איז דאך די טעם פארוואס זיי האלטן אז א הין טוט פסל'ען, וויבאלד דאס איז די גרעסטע מאס פון פליסיגקייט וואס מען טרעפט אין די תורה. די ברטנורא ברענגט נאך א פשט פונעם רמב"ם, וואס מיינט שאדם חייב לומר בלשון רבו, ווייל שמעיה ואבטליון, די רעבעס פון הילל, זענען געווען גרים. גרים קענען נישט ארויסזאגן קיין היי, פלעגן זיי זאגן אנשטאטס דעם א אלף. האט הילל אויכעט געזאגט מלא אין, מים שאובין, און נישט מלא הין, און אויף דעם זאגט די משנה פארוואס האט ער אזוי געזאגט ווייל ער האט געוואלט נאכזאגן דעם לשון פון זיין רעבן. ושמאי אומר תשעה קבין, שמאי האלט, ניין קב, וואס דאס איז זעקס און דרייסיג לוג, נאר אזויפיל מים שאובין אז ס'פאלט אריין אין א מקווה וואס האט ווייניגער ווי מ' סאה, דאס טוט פסל'ן. זאגט דער ראבד דעם טעם, ווייל ניין קב, דאס איז די שיעור וואס אויב מ'גיסט דאס ארויף אויף א בעל קרי ווערט ער גערייניגט, קומט אויס אז דאס האט א חשוב'ע שיעור פון וואסער, און אז דאס פאלט אריין אין א מקווה וואס איז פעלערדיג, טוט דאס פסל'ן. וחכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא נאר, עד שבאו שני גרדיים, צוויי וועבערס, זענען געקומען משער האשפות שבירושלים, דאס איז געווען זייער א ביליגע נידריגע פלאץ אין ירושלים, והעידו און זיי האבן עדות געזאגט משום שמעיה ואבטליון, אז שלושת לוגין מים שאובין פוסלין את המקווה, דריי לוג פון אנגעשעפטע וואסער קען פסל'ען א מקווה, וואס איז די טעם דערפון? זאגט דער ראבד, ווייל דריי לוג איז די קלענסטע שיעור פון נסכים וואס מען ברענגט ביי א קרבן ציבור, און דער ראש זאגט דעם טעם, ווייל דריי לוג איז דא אין דעם גענוג וואסער א מענטש זאל זיך מיט דעם געבן א וואש אפ, ממילא האט עס א חשוב'ע שיעור און דאס קען פסל'ען די מקווה. וקיימו חכמים את דבריהם, די חכמים האבן באשטעטיגט אז עס איז טאקע אזוי אז דריי לוג טוט פסל'ען א מקווה. זאגט די בארטנורא, פארוואס ברענגט די משנה ארויס אז די הלכה איז געקומען דורך צוויי וועבערס פון שער האשפות, כדי דיר צו זאגן אז נישט קיין חילוק ווי נידריג דו ביסט און פון וועלכן געגנט דו קומסט, אייביג זאלסטו דיך דרייען אין בית מדרש, ווייל ס'איז נישט דא קיין ביליגערע סארט פאך ווי די וועבערס, א וועבער טאר מען נישט אויפנעמען פאר קיין קעניג אדער כהן גדול, און ס'איז נישט דא קיין ביליגערע פלאץ ווי די שער האשפות, און דאך האט מען אנגענומען און באשטעטיגט די רייד פון די צוויי וועבערס וואס זיי זענען געקומען משער האשפות. משנה ד', ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה? אויב מ'האט אנגענומען די ווערטער פון די חכמים אקעגן די שיטה פון שמאי והלל, פארוואס פעלט אויס בכלל צו דערמאנען די שיטה פון שמאי והלל? ללמד צו לערנען לדורות הבאים פאר די קומענדיגע דורות, שלא יהי' אדם עומד על דבריו, א מענטש זאל זיך נישט אראפשטעלן און זיך פארהארטעווען אויף זיינע רייד און זיך נישט וועלן אוועקרירן דערפון, שהרי אבות העולם, די חשובע טאטעס פון די וועלט, שמאי והלל, לא עמדו על דבריהם, זיי זענען נישט געבליבן שטיין אויף זייערע ווערטער, זיי האבן טאקע געזאגט קודם א אנדערע זאך, אבער איינמאל מען האט אנגענומען די ווערטער פון די חכמים און נישט ווי זיי, האבן זיי זיך געבויגן דערצו, ממילא דארף מיר אונז זיך אפלערנען, אונז זאל מען זיך נישט אראפשטעלן מיט אן עקשנות אויף אונזערע זאכן. משנה ה. ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין, הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין. וויבאלד מען פסק'נט אייביג ווי די רבים אקעגן דעם יחיד, פארוואס פעלט אויס אז מען זאל אראפברענגען אין א משנה אויך די שיטה פונעם יחיד? ענטפערט די משנה שאם יראה בית דין, אויב ס'וועט אמאל זיין א בית דין וואס וועט איינזעהן את דברי היחיד, די ווערטער פון דעם יחיד, ויסמכו עליו, און די בית דין וועט זיך פארלאזן אויף אים, וועט מוזן בלייבן די פסק אזוי ווי דעם יחיד, און שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין, אז ס'וועט קומען א שפעטעריגע בית דין און וועל נאכאמאל פסק'ענען ווי די רבים אקעגן דעם יחיד, וועט ער מוזן זיין גרעסער בחכמה דאס מיינט אז דער ראש בית דין פון די צווייטע בית דין דארף זיין קלוגער פון דעם ראש בית דין פונעם ערשטן בית דין, און די צאל פון די תלמידים אינעם צווייטן בית דין זאל זיין מער ווי ביי די ערשטע, דעמאלטס קענען זיי משנה זיין די פסק פונעם ערשטן בית דין. אבער היה גדול ממנו בחכמה אבל לא במנין, אדער במנין אבל לא בחכמה, אינו יכול לבטל דבריו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין. שטעלט זיך די תוספות יום טוב, פארוואס חזר'ט ער עס איבער? זאגט ער ווייל ווען ס'שטייט ווען נאר שאין בית דין יכול לבטל עד שיהיה גדול בחכמה ובמנין וואלט איך געזאגט ס'מיינט אדער אדער, שמועסט ער זיך אויס קלאר, ניין, ס'מוז זיין ביידע, היה גדול ממנו בחכמה אבל לא במנין, במנין אבל לא בחכמה, איז נישט גענוג. פארוואס דארף ער צולייגן די לעצטע ווערטער עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין? זאגט ער כדי דו זאלסט זען ווי הארב די זאך איז, און זאלסט דיך נישט איינרעדן אז דו ביסט יא גרעסער פון יענעם, ווייל דו האסט דאך דיינע אייגענע נטיות צו זאגן אז דו האסט איינגעזען דעם ריכטיגן פסק, זאלסט זיכער מאכן אז דו ביסט טאקע גרעסער בחכמה ובמנין פאר דו מאכסט אוועק די ווערטער פון א פריערדיגע בית דין, משנה ו'. אמר רב יודא, אם כן, למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין לבטלה? ווי די תוספות יום טוב איז מסביר, ס'איז דא אמאל וואס מען מעג נישט פסק'נען ווי דעם יחיד. אויב דער רבים האט גוזר געווען א געוויסע זאך פאר א סייג וגדר, און ס'האט זיך אויסגעשפרייט דער פסק אין גאנץ כלל ישראל, מעג שוין נישט קומען קיין איין בית דין שפעטער און אננעמען אנדערש. אין אזא מין פאל, פארוואס ברענגט מען אויך דעמאלטס אראפ די ווערטער פונעם יחיד אקעגן דעם רבים? און אויף דעם איז די ענטפער, שאם יאמר האדם כך אני מקובל, אויב ס'וועט קומען איינער און זאגן, וואס הייסט, איך האב דאך געהערט פון מיינע רבי'ס אז די הלכה דארף זיין אזוי און אזוי, יאמר לו וועט מען אים זאגן, כדברי איש פלוני שמעת, דו האסט זייער פיין געהערט, אבער דו האסט געהערט נאר די שיטה פונעם יחיד, און מ'האט עס נישט אנגענומען להלכה. משנה ז'. בית שמאי אומרים, רובע עצמות, די הלכה אז א פערטל קב ביינער פון א מת איז מטמא באוהל המת, ווייניגער ווי א פערטל קב איז מטמא נאר במגע ובמשא, אבער אויב ס'האט א רובע הקב איז עס מטמא אלעס וואס געפינט זיך אינעם אוהל, מן העצמים, דאס קען זיין פון סיי וועלכע ביין פונעם קערפער, בין משנים בין משלושה ס'קען אויכעט זיין פון צוויי אדער פון דריי מתים, און בית הלל אומרים, רובע עצמות מן הגויה, ס'מוז זיין פון איין טויטע קערפער, און ס'מוז זיין מרוב הבנין או מרוב המנין. איז די ברטנורא לערנט דא אז די פערטל קב ביינער זענען די רוב פונעם געבוי, פונעם געשטעל פונעם מת, אדער די רוב פון די צאל פון די ביינער פונעם קערפער וואס איז דא צוויי הונדערט אַכט און פֿערציק אברים און די רוב דערפון איז הונדערט און פֿינף און צוואַנציק. רבי עקיבא אייגער ברענגט צו א תוספות אין מסכת נזיר וואס ער זאגט אז די רובע הקב זאל באשטיין פון חלקים פון די ביינער וואס מאכן אויס די רוב בנין אדער די רוב מנין ווייל די רוב בנין און די רוב מנין אליין איז שוין מטמא אפילו ס'איז נישט קיין רובע הקב. שמאי אומר אפילו מעצם אחד, שמאי אליינס האלט אפילו די רובע הקב איז נאר איין ביין פון די מת איז עס שוין מטמא, אבער די בית שמאי האט געזאגט מן העצמים, זאגט רש"י דארט אין מסכת נזיר אז ס'מוז זיין כאטשיג פון צוויי ביינער. משנה ח', כרשיני תרומה, כרשינים איז נישט קיין מאכל אדם געווענליך, מען געט עס פאר די בהמות, נאר אין א הונגער יאר, א מענטש האט נישט קיין ברירה עסט ער עס אויכעט, איז מען נעמט אראפ תרומה דערפון, אבער ס'האט נישט די ריכטיגע קדושה פון תרומה. איז וויאזוי זאל מען זיך אומגיין דערמיט? בית שמאי אומרים, שורין, מען מעג עס איינווייקען אין וואסער, ושפין, און רייבן אויפן קערפער, אבער נאר בטהרה, מען דארף זיך וואשן די הענט פאר מען ווייקט עס און פאר מען רייבט עס, ווייל אויב מען זאל דאס טוהן מיט טמא'נע הענט וועט מען מטמא זיין די תרומה, ומאכילין בטומאה, ווען מען געט עס צו עסן פאר בהמות, דעמאלס דארף מען שוין נישט אכט געבן דערויף, און מען קען עס געבן אפילו מיט טמא'נע הענט. בית הלל אומרים, שורין בטהרה, נאר ווען מען ווייקט עס איין, דארף מען האבן ריינע הענט, ווייל אויב מען וועט האבן טמא'נע הענט, וועט עס תיכף ווערן טמא, ווי נאר ס'ווערט מוכשר לקבל טומאה דורך די וואסער, וועט עס תיכף באקומען א טומאה, דאס טאר מען נישט טון. אבער ושפין ומאכילין בטומאה, מען מעג דאס ארויפרייבן אויפן קערפער און געבן צו עסן פאר די בהמות, ווען מען איז טמא, מען מוז זיך נישט וואשן די הענט פארדעם. שמאי אומר, יאכלו צריד, בשעת מען עסט די כרשינים, דארף דאס געגעסן ווערן טרוקענערהייט, אפילו אויב ס'איז שוין געווארן מוכשר לקבל טומאה, זאל מען נישט זען יעצט אז ס'איז שוין מוכשר לקבל טומאה, מען זאל אכט געבן אז ס'זאל זיין טרוקן. רבי עקיבא אומר, כל מעשיהן בטומאה, אפילו דאס ווייקן מעג מען טון מיט טמא'נע הענט, ס'שטערט מיך נישט אז מען איז עס מכשיר לקבל טומאה, און אין די זעלבע מינוט איז מען עס שוין מטמא. משנה ט', הפורט סלע ממעות מעשר שני, ווען א מענטש האט קלענערע קופערנע פרוטות פון מעשר שני, און ס'איז אים א טרחה ארויפצושלעפן אזויפיל פרוטות קיין ירושלים, וויל ער עס אויפטוישן אויף גרעסערע זילבערנע סלעים. בית שמאי אומרים בכל הסלע מעות, ער מעג אלע זיינע קופערנע מטבעות אויפטוישן אויף גרעסערע זילבערנע סלעים, ער מוז נישט איבערלאזן קיין קליינגעלט ובית הלל אומרים, בשקל כסף ובשקל מעות, יעדע סלע באשטייט פון צוויי שקלים, זאגן זיי אזוי, איין שקל זאלסטו טאקע אויפטוישן אויף זילבער, אבער די אנדערע שקל זאלסטו לאזן אין קופערנע מטבעות, ווייל דו מוזט דאך האבן אויף דיר קליינגעלט ביים אנקומען אין ירושלים. אויב ביים אנקומען אין ירושלים וועט יעדער שנעל לויפן צום וועקסלער אויפטוישן די סלעים אויף קלענערס, וועט ארויפפארן די פרייז פון די פרוטות, און די מעשר שני וועט דערלייגן. ממילא זאל מען איבערלאזן ביי זיך אויכעט קליינגעלט צו קענען אויסגעבן ווי נאר מען קומט אן קיין ירושלים. רבי מאיר אומר, אין מחללין כסף ופירות על הכסף, אויב א מענטש האט געלט אין די ווערד פון א האלבע דינר, און ער וויל דאס אויפטוישן אויף א דינר, וויל ער צושטעלן דערצו אויכעט פירות אין די ווערד פון א האלבע דינר, זאגט ר' מאיר אז מען טאר דאס נישט טון, מען טאר נישט צאמשטעלן כסף און פירות כדי דאס אויפצוטוישן אויף גרעסערע געלט, וחכמים מתירין וויבאלד ס'איז נאר א האלבע דינר פירות און א האלבע דינר פון געלט מעג מען דאס צאמשטעלן, זאגט די ברטנורא אויב ס'וועט זיין א גאנצע דינר פירות און א גאנצע דינר געלט און ער וויל עס אויפטוישן אויף א האלבע סלע וואס דאס איז צוויי דינר וועלן די חכמים אויכעט האלטן אז מען טאר דאס נישט טון. משנה י. הפורט סלע של מעשר שני בירושלים, ער איז אנגעקומען קיין ירושלים מיט זיינע גרויסע זילבערנע סלעים, און ער וויל עס יעצט אויפטוישן אויף קלענערס, אויף קופערנע פרוטות, צו קענען אויסגעבן. בית שמאי אומרים בכל הסלע מעות, מען מעג דעם גאנצן סלע אויפטוישן אויף קופערנע מטבעות. ובית הלל אומרים, בשקל כסף ובשקל מעות, נאר א האלב דערפון זאל מען אויפטוישן אויף קופערנע מטבעות, די אנדערע האלב זאל מען לאזן אין זילבער, ווייל ס'קען זיין אז ער גייט נישט זיין אין ירושלים גענוג לאנג אויסצוגעבן די אלע קופערנע מטבעות, און אויב ער זאל עס געבן פאר איינעם דא צו היטן ביז ער קומט צוריק נאכאמאל וועט עס פארשימלט ווערן, די סדר פון קופער אז ס'שימלט. און אויב ער זאל עס צוריק אויפטוישן נאכאמאל אויף זילבערנע מטבעות, וועט ער נאכאמאל דארפן באצאלן א פרייז פארן וועקסלער, און די מעשר שני דערלייגט. איז ווען מען קומט אן קיין ירושלים, זאל מען לאזן א האלב פון די געלט אין זילבער, און נאר א האלב זאל מען אויפטוישן אויף קופער. הדנים לפני חכמים אומרים, שמעון בן עזאי, שמעון בן זומא און חנן המצרי, וואס זיי ווערן אנגערופן די וואס האבן דן געווען פאר די חכמים, זיי האבן געזאגט בשלושה דינרים כסף ובדינר מעות, יעדע סלע באשטייט פון פיר דינר, דריי דינר דערפון זאל מען לאזן אין זילבער, און נאר איין דינר זאל מען אויפטוישן אויף קופער. רבי עקיבא אומר, בשלושה דינרים כסף, וברביעית כסף ברביעית מעות. די פערדע דינר אליין זאל מען אויכעט דריי פערטל דערפון לאזן אין זילבער, און נאר א פערטל זאל מען אויפטוישן אויף קופער. קומט אויס אז נאר א זעכצנטל פונעם סלע מעג מען אויפטוישן אויף קופערנע מטבעות. ורבי טרפון אומר, ארבעה אספרי כסף, יעדע דינר האט אין זיך פינף אספרי. איז פון דעם פערדן דינער זאל מען פיר אספרי לאזן אין זילבער, און נאר די פיפטע אספרי אויפטוישן אויף קופער, קומט אויס אז נאר א צוואנציגסטל פונעם סלע לאט רבי טרפון אויפטוישן אויף קופערנע מטבעות. שמאי אומר, מען זאל בכלל נישט אויפטוישן די זילבערנע אויף קופערנע, נאר יניחנה בחנות ויאכל כנגדה. כ'האב מורא אז טאמער מען וועט אויפטוישן אויף קליינגעלט, ער וועט האלטן ביי זיך געלט וועט ער נישט געדענקן צו דאס איז מעשר אדער נישט, און ער וועט זיך קומען באנוצן דערמיט, זאל ער נעמען דעם גאנצן געלט און אריינלייגן אינעם געשעפט, און דארטן לאזן ליגן, און ווען ער דארפן עפעס עסן וועט ער גיין און ארויסנעמען פונעם געשעפט אויפן חשבון פון דעם סלע וואס ער האט אריינגעלייגט. משנה י א. כסא של כלה, א שיינע שטיל וואס די כלה פלעגט זיצן דערויף, שניטלו חיפויו, ברטנורא ברענגט צוויי פשטים, אדער מיינט עס אזעלכע ציינדלעך וואס אין דעם פלעגט זיך די כלה אנהאלטן, אדער מיינט עס אזעלכע שיינע בילדער וואס מען האט ארויפגעהאקט דערויף, און ס'איז אוועקגענומען געווארן, בית שמאי מטמאין, ווייל ס'איז נאך אלץ ראוי צו זיצן דערויף, און בית הלל מטהרין, ווייל ס'איז שוין נישט פאסיג פאר א כלה, ס'האט פארלוירן די גאנצע חשיבות, ס'ווערט גערעכנט ווי א צעבראכענע זאך. שמאי אומר, אף מלבן של כסא טמא, אפילו נאר די זיצער אליין פונעם שטול איז טמא, כל שכן די גאנצע שטול, אפילו ווען עס איז אוועקגענומען געווארן די חיפויים דערפון. נאך א מחלוקה, כסא שקבעו בעריבה, עריבה איז א קנעטשיסל וואס איז נישט מטמא מדרס, ווייל מען קען אים זאגן הייב דיך אויף אונז דארף מיר קנעטן דא אין דעם, אבער א שטיל איז דאך יא געמאכט צום זיצן, איז עס יא מטמא מדרס. וואס טוט זיך אויב מען האט גענומען א שטיל און מען האט עס באפעסטיגט אין א עריבה? בית שמאי מטמאין, זיי זאגן אז ס'איז נאך ווייטער מטמא מדרס, ס'ווערט נישט בטל צום שיסל, ובית הלל מטהרין, ס'ווערט יא בטל צום שיסל. שמאי אומר אף העשוי בה, נישט נאר ווען מען האט גענומען א עקזיסטירענדע שטיל און עס באהאפטן צום עריבה, דעמאלטס איז עס מטמא מדרס, נאר אפילו ווען מען האט געבויט א שטיל אין דעם עריבה איז עס אויכעט מטמא מדרס. משנה י ב, אלו דברים שחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, פון דא ביז סוף פרק רעכנט ער אויס זאכן וואס די בית הלל האט צוריקגעצויגן און מודה געווען צו די שיטה פון די בית שמאי. האשה שבאה ממדינת הים ואמרה מת בעלי תנשא, א פרוי וואס זי קומט צוריק פון א ווייטע וועג און זי זאגט אז איר מאן איז געשטארבן, מעג זי גיין חתונה האבן, מת בעלי תתייבם, אויב זי זאגט אז איר מאן איז געשטארבן און זי דארף באקומען יבום, דאס הייסט אז זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער אינאיינעם, דעמאלטס מעג זי חתונה האבן מיט די מאנ'ס ברודער אלס יבום, ובית הלל אומרים לא שמענו אלא בבאה מן הקציר בלבד, אונז האבן מיר נאר געהערט ווען מען קומט צוריק פון א נאנטע פלאץ, פון די פעלד ווי מען שניידט די תבואה, פון דארט אז זי קומט צוריק און זי זאגט אזוי, דעמאלטס, וויבאלד מען קען עס מברר זיין, האט מען איר געגלייבט. אמרו להם בית שמאי, אחת הבאה מן הקציר, ואחת הבאה מן הזיתים, ואחת הבאה ממדינת הים, ס'איז נישט קיין חילוק. לא דברו בקציר אלא בהווה, דאס וואס דו האסט געהערט אז ס'איז נאר געווען ביי די שניט, דאס איז ווייל ס'איז אמאל געווען אזא מעשה אז איינער איז צוריק געקומען פון די שניט און געזאגט אז די מאן איז געשטארבן און מ'האט איר געגלייבט, אבער ס'איז לאו דווקא. חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, זיי האבן צוריק געצויגן און גע'פסק'נט ווי די בית שמאי. בית שמאי אומרים, תנשא ותיטול כתובתה, ווען א פרוי קומט און זי זאגט אליינס אז איר מאן איז געשטארבן, מעג זי חתונה האבן, און זי מעג אויכעט באקומען איר כתובה. ובית הלל אומרים, תנשא, חתונה האבן מעג זי, איך וויל נישט אז זי זאל בלייבן איינזאם אליין, ולא תיטול כתובתה, אויף געלט זאכן איז זי נישט באגלייבט. אמרו להם בית שמאי, התרתם את הערוה החמורה לא תתירו את הממון הקל? אז עטס געטס איר א נאמנות אויף די הארבקייט פון ערוה, זאלט עטס איר נישט באגלייבן אויף א גרינגע זאך פון געלט? אמרו להם בית הלל, אונז טרעפט מיר אזא זאך אז זי איז נישט באגלייבט אויף געלט, מצינו, שאין האחים נכנסין לנחלה על פיה, די ברידער פון די פארשטארבענע מאן קענען נאך נישט גיין זיך צוטיילן מיט די ירושה פונעם מאן, ווילאנג ס'איז נישט דא צוויי עדים אז ער איז געשטארבן זעט מען פון דעם אז לגבי געלט האט זי נישט קיין נאמנות, נאר לגבי חתונה האבן ווייל איך וויל נישט אז זי זאל בלייבן אן עגונה. אמרו להם בית שמאי, והלא מספר כתובתה נלמד, דו קענסט דיך עס ארויסלערנען פון די נוסח וואס מ'האט איינגעפירט צו שרייבן אין די כתובה, אז זי מעג יא באקומען די כתובה, שהוא כותב לה, ס'שטייט דארט אזוי, שאם תינשאי לאחר, אויב דו האסט חתונה פאר א צווייטן, תיטלי מה שכתוב ליך, מעגסטו נעמען וואס איז פארשריבן פאר דיר, איז אויב דו לאזט איר גיין חתונה האבן ווייל זי זאגט אז די מאן איז געשטארבן, דארפסטו איר אויכעט לאזן נעמען די כתובה. חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, זיי האבן איינגעזען אז דער בית שמאי איז גערעכט, און זיי האבן צוריקגעצויגן פון זייערע רייד. משנה י"ג, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, א מענטש וואס ער האט געהאט צוויי בעל בתים, און איינער פון זיי האט אים באפרייט, אדער ער האט געהאט איין בעל בית, און דער בעל בית האט באקומען די האלב פון די ווערט פונעם עבד, און ער האט אים באפרייט אויף א האלב, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, איין טאג ארבעט ער פארן בעל בית, און די אנדערע טאג האט ער פריי פאר זיך, דברי בית הלל. אמרו להם בית שמאי, תקנתם את רבו, עטס האט פארראכטן דעם האר, פאר אים פעלט גארנישט, אבער ואת עצמו לא תקנתם, פאר דעם חצי עבד חצי בן חורין איז גארנישט אזוי גוט, לישא שפחה אינו יכול, ער קען נישט חתונה האבן מיט קיין דינסט, ווייל א חלק פון אים איז דאך א כשר'ע איד, בת חורין אינו יכול, ער קען נישט חתונה האבן מיט א בת חורין, מיט א כשר'ע אידענע, ווייל א חלק פון אים איז נאך א עבד. ליבטל, זאל ער גיין ליידיג און נישט חתונה האבן, והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה, שנאמר לא תהו בראה, לשבת יצרה, די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט ס'זאל ווערן באזעצן, אלא נאר מפני תיקון העולם, צוליב די פארריכטונג פונעם וועלט, כופין את רבו, צווינגט מען דעם האר, ועושה אותו בן חורין, און ער מוז אים באפרייען. נאר וואס דען וכותב שטר על חצי דמיו, דער עבד דארף שרייבן א שטר אז ער גייט באצאלן פאר דעם האר די האלב פון זיין ווערט, און הוא הדין זאגט די ברטנורא אויב ער האט געהאט הונדערט בעלי בתים און איינער פון זיי האט אים באפרייט צווינגט מען די אנדערע נײַן און נײַנציק אז זיי מוזן אים אויכעט באפרייען חזרו בית הלל להורות כבית שמאי משנה י"ד כלי חרס מציל על הכל כדברי בית הלל די הלכה איז אז אויב א כלי חרס ליגט פארמאכטערהייט צמיד פתיל אין א אוהל המת טוט עס ראטעווען אויף די זאכן וואס געפינען זיך אין דעם. לויט די בית הלל ראטעוועט עס סיי עסנווארג, סיי געטראנקען, און סיי כלים, אלע סארט כלים קענען געראטעוועט ווערן אין א צמיד פתיל. ובית שמאי אומרים, אינו מציל, ס'קען נישט ראטעווען, אלא על האוכלין ועל המשקין ועל כלי חרס, נאר אויף עסנווארג, געטראנקען, און אנדערע שארבענע כלים. אמרו להם בית הלל מפני מה? פארוואס טאקע? אמרו להם בית שמאי, מפני שהוא טמא על גב עם הארץ. ווען די כלי זאל באלאנגען פאר אן עם הארץ, איז דאך עס טמא, ווייל אלע כלים פונעם עם הארץ זענען בחזקת טומאה, ער קען זיך נישט אויס מיט דיני טומאה וטהרה, ואין כלי טמא חוצץ, א טמא'נע כלי קען נישט איבערהאקן בפני הטומאה, ממילא קען עס נישט ראטעווען אלעס וואס ליגט אין דעם. אמרו להם בית הלל, והלא טיהרתם אוכלים ומשקין שבתוכו, עטס זאגטס דאך אויכעט אז געוויסע זאכן ווערן געראטעוועט אין די צמיד פתיל, עסנווארג געטראנקען און הוא הדין כלי חרס, זאגט עטס דאך אויכעט אז ס'ווערט געראטעוועט, אויב איז עס א כלי טמא וואס קען נישט חוצץ זיין, זאל עס גארנישט קענען חוצץ זיין. אמרו להם בית שמאי, כשטיהרנו אוכלים ומשקין שבתוכו לעצמו טיהרנו, ווען אונז האמיר געזאגט אז די עסנווארג און די געטראנקען בלייבט ריין, וועט נאר דער עם הארץ עסן דערפון, ווייל א חבר ווייסט אז מען שטייט אוועק פון די עסנווארג און פון די געטראנקען פון אן עם הארץ, ווייל ס'איז אייביג בחזקת טומאה, ממילא האט מען גארנישט גורם געווען דא קיין מכשול מיט דעם וואס מען זאגט אז די צמיד פתיל ראטעוועט אויף אוכלין ומשקין, אבל כשטיהרת את הכלי, ווען דו זאגסט אז אפילו א כלי שטף, א האלצערנע כלי אדער א אייזערנע כלי, וואס ס'ליגט אין א צמיד פתיל, ווערט געראטעוועט, טיהרת לך ולו, האסטו דאס גערייניגט סיי פאר דיר וואס דו ביסט א חבר, און סיי פאר דעם עם הארץ. ווייל א מענטש וועט גיין צום עם הארץ און בארגן פון אים א האלצערנע כלי אדער א אייזערנע כלי, ער וועט עס געבן א טובל ווייל ס'קומט דאך פון עם הארץ, ס'איז טמא, ער וועט אבער נישט וויסן אז מ'דארף אויף דעם שפריצן פון די אפר הפרה אין די דריטע טאג און אין די זיבעטע טאג, ווייל ס'איז געוועזן אין א אוהל המת און ס'איז געליגן אין א טמא'נע כלי און ס'איז נישט געראטעוועט געווארן. ממילא זאגט די בית שמאי, האמיר אונז גוזר געווען אז אפילו די כלים פון א חבר זאל נישט קענען ראטעווען בצמיד פתיל, נאר עסנווארג, געטראנקען, און אויכעט כלי חרס, וואס כלי חרס בארגען נישט די חברים פון די עם הארצים, ווייל דאס איז א זאך וואס מען קען סייווי נישט טובל'ען. חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, די בית הלל האט איינגעזעהן די שיטה פון די בית שמאי און זיי האבן צוריקגעצויגן און אויכעט גע'פסק'נט אזוי, אז א צמיד פתיל, סיי פון עם הארץ און סיי פון א חבר, קען נאר ראטעווען אוכלין און משקין און כלי חרס, אבער נישט כלי שטף, זאכן וואס האבן א טהרה במקווה, דאס הייסט האלצענע אדער אייזערנע כלים. זאגט די גמרא אין מסכת עבודה זרה דף נה עמוד א, שאל אגריפס שר צבא את רבן גמליאל, דער גענעראל אגריפס איז געווען א גוי אין די צייטן פון אגריפס המלך, האט ער געפרעגט פון רבן גמליאל, כתיב בתורתכם כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, קל קנא. האט ער פארשטאנען אז די קנאה מיינט אזוי ווי א געווענליכע קנאה וואס א מענטש איז מקנא איינער וואס איז זיינס גלייכן. האט ער געפרעגט כלום מתקנא אלא חכם בחכם וגיבור בגיבור ועשיר בעשיר, איין קלוגע מענטש איז מקנא דעם צווייטן, א שטארקע מענטש איז מקנא דעם צווייטן שטארקן, און א עושר איז מקנא א עושר, אבער וואס האט דער אייבערשטער צו מקנא זיין די נארישע עבודה זרות? אלא מאי זעהט מען אז ס'ליגט עפעס חלילה אין די עבודה זרות, והא ראיה דער אייבערשטער איז דאס מקנא. אמר לו, האט אים רבן גמליאל געענטפערט, אמשל לך משל למה הדבר דומה, זאגט די מהרשא, די תוכן פונעם תירוץ איז, אז די קנאה פונעם אייבערשטן איז נישט אזוי ווי די געווענליכע שלעכטע קנאה וואס א מענטש איז מקנא יענעמ'ס מעלה, נאר די קנאה פונעם אייבערשטן מיינט א דערהיצונג נקמה צו נעמען אויף דעם וואס ער זעט אז מען פאלגט אים נישט און מען גייט אוועק פון אים און מען נעמט זיך צו ביליגע עבודה זרות. זאגט ער לאדם, דאס איז א משל צו א מענטש שנשא אשה על אשתו, ער האט חתונה געהאט מיט נאך א פרוי, חשובה ממנה, אויב די צווייטע פרוי איז חשוב'ער פון די ערשטע, אין מתקנאה בה, האט די ערשטע פרוי נישט דעם מין דערהיצונג, ווייל זי פארשטייט דעם מאן. אבער פחותה ממנה, אויב ער האט גענומען איינע וואס איז ווייניגער פון איר נאך, מתקנאה בה, דאס מיינט נישט אז זי איז מקנא, נאר זי ווערט אויפגערעגט, זי ווערט דערהיצט, זי וויל נקמה נעמען פון דעם מאן, פארוואס האסטו מיך איבערגעלאזט און געגאנגען צו איינער וואס איז ווייניגער פון מיר? אמר לו זונין לר' עקיבא, זאגט רשי אז דאס איז געווען א איד, זאגט ער לבי ולבך ידע דעבודת אלילים לית בה מששא, איך און דו ווייסן ביידע אז די עבודה זרה האט נישט קיין שום ממשות אין זיך, וויל איך פארשטיין, והא קחזינן גברי מען זעהט מענטשן דאזלי כי מתברי, זיי גייען מיט פארשידענע קרענק, זיי זענען אינגאנצן צעבראכן, ואתו כי מצמדי, זיי קומען צוריק אויסגעהיילט. מאי טעמא? וויאזוי ארבעט דאס? אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה, לאדם נאמן שהיה בעיר, ס'איז געווען א באגלייבטער מענטש אין א שטאט וכל בני עירו היו מפקידין אצלו שלא בעדים, יעדער האט געוואוסט אים קען מען טראסטן, אפילו אן עדים קען מען אים געבן צו היטן זאכן, ובא אדם אחד והפקיד לו בעדים, ס'איז געקומען א מענטש און ער פלעגט אים יא געבן צו היטן זאכן מיט עדים, פעם אחת שכח והפקיד אצלו שלא בעדים, יענער מענטש האט איינמאל פארגעסן און אים געגעבן א פיקדון אן עדים. אמרה לו אשתו, האט געזאגט די פרוי פון דעם איש נאמן, בוא ונכפרנו, לאמיר לייקענען אז ער האט נישט געגעבן פאר אונז קיין פיקדון ווייל ער האט דאך נישט געהאט יעצט קיין עדים, אמר לה, וכי מפני ששוטה זה עשה שלא כהוגן, אנו נאבד את אמונתינו? ווייל דער נארישער מענטש האט יעצט געטון א נארישקייט זאלן מיר אונז צוליב דעם פארלירן אונזער טראסט? אף כך יסורין. אזוי איז אויכעט מיט די יסורים וואס דער אייבערשטער שיקט אויף א מענטש. בשעה שמשגרין אותן על האדם, ווען מען שיקט יסורים אויף א מענטש, משביעין אותן, מען באשווערט די שר פון די יסורים, שלא תלכו אלא ביום פלוני, עטס זאלטס נישט גיין צו דעם מענטש נאר אין יענעם געוויסן טאג, ולא תצאו און עטס זאלטס נישט אוועקגיין, אלא ביום פלוני ובשעה פלונית, זאגט די מהרש"א, ווען די יסורים באפאלן א מענטש, ווייסט מען נישט פונקטליך וועלכע שעה עס האט זיך אנגעהויבן, אבער ווען ס'גייט אוועק, שפירט מען אויף דעם מאמענט, ממילא זאגט ער ביים אוועקגיין ביום פלוני ובשעה פלונית. מען באשווערט זיי אויכעט ועל ידי פלוני, אמאל זאגט מען אן פאר די יסורים עטס זאלטס נאר אוועקגיין ווען ער גייט צו יענעם און יענעם דאקטער, ועל ידי סם פלוני, און ווען ער וועט נעמען די און די מעדעצין. איז כיוון שהגיע זמנן לצאת, ווען ס'איז אנגעקומען די באשטימטע מינוט וואס די יסורים דארף אוועקגיין, הלך זה לבית עבודת אלילים, עס האט זיך פונקט געמאכט אז דער מענטש איז געגאנגען צו די עבודה זרה, ווי די מהרש"א זאגט, ווייל אונז גיימיר זען שפעטער אין די גמרא בא לטמא פותחין לו, אז איינער וויל זיך מטמא זיין, עפנט מען אים און מען לאט אים גיין, אז דער מענטש האט נישט תשובה געטון, וואס מיט תשובה תפילה צדקה וואלט ער געמאכט אז די יסורים זאלן נאך פריער אוועק גיין, עפענט מען אים אויף, און מען איז גורם פון הימל אז ס'זאל זיך פער צופאל מאכן אז ער זאל אנקומען צו די עבודה זרה, כדי ער זאל זיך קענען טועה זיין אז די עבודה זרה האט אים געהאלפן. אמרו יסורים דעמאלט זאגן די יסורים אזוי, דין הוא שלא נצא, ס'וואלט זיך געפאסט אז אונז זאל מען נישט יעצט ארויסגיין, ווייל ער איז געגאנגען צו די עבודה זרה. אבער וחוזרים ואומרים און נאכדעם זאגן זיי, וכי מפני ששוטה זה עושה שלא כהוגן, אנו נאבד שבועתנו, אונז האמיר דאך געשוואוירן אז אונז גיימיר ארויסגיין אין די רגע, ממילא מוז מיר אונז ארויסגיין אפילו ער איז געגאנגען צו די עבודה זרה. והיינו דאמר רבי יוחנן, מאי דכתיב, וחלים רעים ונאמנים, רעים בשליחיותם, די יסורים זענען שלעכט מיט זייער שליחות, זיי טוען אויס פייניגן דעם גוף, אבער ונאמנים בשבועתם, זיי זענען באגלייבט מיט די שווערונג, און זיי גייען ארויס אויף די רגע וואס מען האט זיי באשוואוירן. אמר ליה רבא בר רב יצחק לרב יהודה. האיכא בית עבודת אלילים באתרין, אין אונזער געגנט איז דא אזא מין עבודה זרה, דכי מצטריך עלמא למטרא, ווען די וועלט דארף האבן רעגן, מתחזי להו בחלמא, דער געטשקע באווייזט זיך צו זיי אין חלום, ואמר להו, שחטו לי גברא ואייתי מטרא, שעכטס מיר א מענטש, וועל איך ענק ברענגען רעגן. שחטו ליה גברא ואתי מטרא, מען שעכט אים א מענטש, און ס'קומט טאקע רעגן. וויאזוי ארבעט דאס? אמר ליה, השתא, אי הוה שכיבנא, ווען איך וואלט שוין געווען נפטר געווארן יעצט, לא אמרי לכו הא מילתא, וואלט איך נישט געהאט געזאגט פאר ענק די זאך, נאך א מזל דו פרעגסט מיך, אזוי קען איך ענק איבערגעבן וואס איך האב געהערט פון מיין רעבן. דאמר רב, מאי דכתיב, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים, מען קען נישט טייטשן זאגט דער מהרש"א אזוי ווי די פשטות'דיגע איבערטייטש אז דער אייבערשטער האט די עבודה זרה צוגעטיילט פאר די פעלקער אז זיי זאלן דאס דינען, אפילו גוים טארן נישט דינען קיין עבודה זרה, נאר וואס דען איז די פשט? מלמד שהחליקן בדברים כדי לטורדן מן העולם, דער אייבערשטער האט אזוי אהערגעשטעלט פארשידענע זאכן מען זאל זיך קענען איינרעדן אז ס'איז דא עפעס א ממשות אין די עבודה זרה, און דורך דעם אויב זיי וועלן זיך צוכאפן און דינען די עבודה זרה וועט מען זיי פארוואגלען פון די וועלט. והיינו דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן. בא לטמא, א מענטש קומט זיך מטמא זיין, פותחין לו, מען עפנט אים אויף, מען לאט אים גיין. בא לטהר, א מענטש קומט זיך רייניגן, מסייעין אותו, העלפט מען אים צו פון הימל. זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת וילך, אמר רבי יוסי, מאי דכתיב שטייט א פסוק אין ירמיה, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות וגומר. אותי עזבו מקור מים חיים דא הוא דלא בעי לקדשא שמא דקודשא בריך הוא באמן, דאס איז אזא מין מענטש וואס ער וויל נישט הייליגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען מיטן ענטפערן אמן. מאי עונשיה וואס איז זיין שטראף? צ לחצוב להם בורות בורות נשברים, דנחתין לגיהנום זיי נידערן אראפ אין גיהנום דרגא בתר דרגא, איין מדריגה נאכן צווייטן עד דנחתין לאבדון דאקרי תחתית, ביז זיי קומען אן צו דעם נידריגסטן פלאץ וואס דאס רופט זיך אבדון און דאס הייסט תחתית. ואי איהו קדיש שמא דקודשא בריך הוא, אויב איינער הייליגט יא דעם אייבערשטנ'ס נאמען,

די אויסגערינגעלטע וועלן מיר לאזן אויף שפעטער. אמר רב אלעזר, זמינין אינון ישראל למימר שירתא מתתא לעילא, אידישע קינדער זענען אנגעגרייט צו זאגן שירה פון אונטן אויף ארויף, מאכן א התעוררות פון די מעשים טובים פון אונטן אויף אויבן, און מעילא לתתא, און אראפברענגען א השפעה פון אויבן אויף אראפ, ולקשר קשרא דמהימנותא, מאכן א קניפ פון די אמונה, וואס דאס איז א יחוד. דכתיב, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, אז שר לא נאמר אלא אז ישיר, וואס דאס מיינט אז ס'איז פארגעברייט אין די עתיד צו זאגן די שירה, וכן כולהו כהאי גוונא, את השירה הזאת מתתא לעילא, דאס מיינט פון אונטן אויף ארויף, עלי באר ענו לה, עלי באר קום ארויף באר, וואס דאס איז די מדת המלכות,

זאגט דער רמב"ם אין הלכות ברכות פרק ז', מנהגות רבות, מערערע פירונגען, נהגו חכמי ישראל, האבן די קלוגע פון די אידן איינגעפירט, בסעודה, ביים עסן, וכולן דרך ארץ, אלעס איז א ענין פון א דרך ארץ, פון א אנשטענדיגקייט, וויאזוי מען דארף זיך פירן ביים עסן. ואלו הן. כשנכנסין לסעודה ווען מען גייט אריין צום סעודה, הגדול שבכולן, דער חשוב'סטער פון צווישן אלע, נוטל את ידיו תחילה, ער וואשט זיך די ערשטע. ואחר כך נכנסין נאכדעם גייט מען אריין ויושבין מסובין מען זעצט זיך אראפ אנגעלאנט וגדול דער חשוב'סטער מיסב בראש ער זעצט זיך אראפ אויבן אן ושני לו למטה הימנו דער וואס איז איינס אונטער אים אין חשיבות זעצט זיך אראפ צו פון אים היו שלוש מיטות אויב ס'איז געווען דריי בעטן גדול מיסב בראש קודם זעצט זיך אראפ און לאנט זיך אן דער גדול ושני לו למעלה הימנו דער צווייטער וואס ער איז אביסל ווייניגער אין חשיבות פון דעם עלטסטן, פון דעם חשוב'סטן, זעצט זיך ארויף צו פון אים, ושלישי לו למטה הימנו, און דער וואס איז די דריטע אין חשיבות, דער גייט אראפ צו פון אים גדול. בעל הבית מברך המוציא, דער בעל הבית פון די סעודה, ער מאכט די המוציא, ומשלים הברכה ער ענדיגט די גאנצע ברכה ואחר כך בוצע נאכדעם שניידט ער אויף די חלה, והאורח מברך ברכת המזון, דער גאסט בענטשט פאר כדי שיברך לבעל הבית ווייל ער דארף בענטשן דעם בעל הבית, ואם היו כולן בעלי הבית, ס'איז נישט געווען דארט קיין שום גאסט, הגדול שבהם בוצע, דער וואס איז די חשוב'סטע פון די פארזאמלטע, ער שניידט אויף דעם ברויט, והוא מברך ברכת המזון, און ער איז אויך דער וואס טוט פארבענטשן. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, מ'האלט ביי די זיבעטע חלק פון די כת החנפים, הרואה את אנשי מקומו עם קשה עורף, א מענטש וואס ער זעט אז די מענטשן פון זיין שטאט זענען הארטנעקיגע מענטשן, ואומר בלבו און ער זאגט ביי זיך אין הארץ, אולי לא יקשיבו אפשר וועלן זיי נישט צוהערן, אם אדבר להם נכוחות ופי אמלא תוכחות, און על כן יחשוך פיו, ער האט מורא אז זיי וועלן נישט אויסהערן זיין מוסר, פארדעם זאגט ער זיי גארנישט.

ואמרו רבותינו ז"ל, בענין מה שכתוב, שטייט א פסוק אין יחזקאל, והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים וגומר. אמרה מידת הדין, אף על פי שהללו צדיקים גמורים וקיימו את התורה, היה להם למחות ולא מיחו, די צדיקים דארף מען אויכעט חלילה אומברענגען, ווייל זיי האבן נישט מוחה געווען אויף די רשעים, אמר הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפני, איך ווייס דיך, שאם היו מוחים אפילו ווען זיי וואלטן יא מוחה געווען, לא היו מקבלין, זיי וואלטן נישט אנגענומען דעם מוסר. אמרה מידת הדין, רבונו של עולם, אם לפניך גלוי, פאר דיר איז טאקע באקאנט, אבער הם לא ידעו, זיי האבן נישט געקענט וויסן, אם ישמעו העם לקולם, ואם יחדלו, צו מען וועט צוהערן זייער קול, און מען וועט טאקע אויפהערן מיט די רשעות. וציוה השם יתברך אחרי כן, האט דער אייבערשטער טאקע אנגענומען די טענה פון די מידת הדין, און ער האט געזאגט וממקדשי תחלו, והם הצדיקים המקודשים, מען האט יא אנגעהויבן די מגיפה פון די הייליגע צדיקים, כי נענשו זיי זענען באשטראפט געווארן על דבר שלא מיחו אויף דעם וואס זיי האבן נישט מוחה געווען. ונאמר שטייט א פסוק הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, נאר אז דו וועסט מוסר'ן דיין חבר, דעמאלט וועסטו נישט ליידן צוליב יענעמ'ס זינד. ואם הדבר גלוי לכל, וידוע, ונבחן, ונחקר, כי החוטא שונא מוסר, אויב ס'איז באקאנט, און מ'האט זיך שוין איבערצייגט, אז דער זינדיגער האט פיינט מוסר, ולא ישמע לקול מוריו ולמלמדיו לא יטה אזנו, ער וועט זיך נישט צוהערן צו די אלע וואס פרובירן אים מוסר זאגן, על זה נאמר אויף אזא איינעם איז געזאגט געווארן אין משלי, אל תוכח לץ פן ישנאך, זאלסט נישט מוסר'ן דעם לץ, ווייל ער וועט דיך פיינט האבן. ואמרו, כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע, פונקט ווי עס איז א מצוה צו זאגן א זאך וואס ווערט געהערט, איז א מצוה נישט צו זאגן א זאך וואס וועט נישט דערהערט ווערן. ואמרו, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. ענדערש זאל מען לאזן די מענטשן מיט זייער שגגה, ווי איידער מען זאל זיי מוסר זאגן און קלאר זאגן אז דאס איז אסור, און זיי וועלן עס ווייטער טון, וואס דעמאלטס וועלן זיי שוין זיין א מזיד.